אז דער יסוד פון די טענה פון די מלאכים איז געווען צוליב בר מצרא, דאנארטן גיבן די מפרשים פינף סיבות פארוואס זיי זענען נישט קיין בר מצרא און ס'באלאנגט די תורה דווקא צו די אידן, דאנארטן נאך די פינף ברענגט רבי נאך איינע פון אנדערע און די רבי וועט אפפרעגן די אלע פינף זעקס ראיות אז זיי זענען נישט קיין אז זיי נישט קיין בר מצרא די רבי וועט דאס אפפרעגן און די רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא וואס איז דער הסבר וואס משה רבינו וואס משה רבינו האט זיי געענפערט. פארוואס זענען זיי טאקע נישט קיין בר מצרא אות א'. בנוגע צו מתן תורה דערציילט די גמרא גמרא אין שבת כש בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אישה בינינו זיי האבן געפרעגט דעם אייבערשטן וואס טוט א ילוד אישה אמר להם דער אייבערשטער האט זיי געענטפערט לקבל תורה בא ער איז געקומען נעמען די תורה אמרו לפניו האבן די מלאכים געזאגט צום אייבערשטן חמודה גנוזה שגנוזה וכו' זייער א טייערע זאך וואס איז ביי דיר באהאלטן אזויפיל צייט, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? ווילסט עס געבן צו א בשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, שטייט א פסוק אין תהלים מה אנוש כי תזכרנו, וואס איז א מענטש וואס דו זאלסט אים געדענקען, תנה הודך על השמים, פסוק אין תהלים, תנה הודך על השמים, גיב די תורה אויפן הימל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, האט דער אייבישטער געזאגט משה, החזיר להן תשובה וכו', יו, ענפער, דו ענפער זיי. אמר לפניו, האט משה רבינו געזאגט צו דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה, די תורה וואס דו גייסט מיר געבן, וואס שטייט דארטן? האט אים דער אייבישטער געענפערט, אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להם, האט משה רבינו געזאגט צו די מלאכים, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם, איר ווילט האבן די תורה, אין תורה שטייט דאך אני ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, איז דאס נישט שייך צו אייך אינגאנצן? נאכדעם האט ער געפרעגט ווייטער, מה כתיב בה, שוב מה כתיב בה, וואס שטייט דארט נאך? האט אים דער אייבישטער געענטפערט, לא יהיה לך אלוקים אחרים.

משא ומתן יש ביניכם, אב ואם יש לכם, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, מיד הודה לו להקדוש ברוך הוא וכו' און זיי האבן מסכים געווען אז דער אייבערשטער זאל געבן די תורה צו משה רבינו. וואס דעם וואס דער רבי האט געמאכט בקיצור כ'וועל נאר ברענגען אביסעלע צו מסביר זיין וואס דאס איז, ער האט זיי געפרעגט כלום כלום אויף די נעקסטע דיבור וואס ס'שטייט דארטן אז כלום אתם עושים כלום אתם עושים מלאכה שטייט דאך דארט די הלכות פון שבת ביי אייך נישט שייך קיין ענין פון מלאכה משא ומתן יש ביניכם איז דען דא שוין ביי אייך געשעפטן וואס איר מאכט געשעפטן איינער מיטן צווייטן וואס קען ברענגען אז איינער זאל דארפן זיין שווערן לשוא אב ואם יש לכם שטייט כבד את אביך ואת אמך איר האט דאך נישט קיין טאטע מאמע קנאה יש ביניכם, ס'איז דען דא קנאה וואס מ'דארף אייך אנזאגן לא תרצח לא תגנוב, מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, און אויכעט יצר הרע יש ביניכם גייט אויכעט אויף דעם ענין פון ניאוף מיט די אנדערע זאכן וואס ס'שטייט דארטן, ס'איז דאך נישטא ביי אייך דער ענין פון יצר הרע מיט די אלע זאכן. עס קומט אויס אז דער אייבישטער, זיי האבן געפרעגט דעם אייבערשטן ווי גיסט ער די תורה צו א בשר ודם, און דער אייבישטער האט געזאגט משה'ן ער זאל זיי ענטפערן, און משה האט זיי געענטפערט די אלע זאכן. שטייט אין ספרים, דער רבי ברענגט אראפ א גאנצע רשימה פון ספרים פון וואנט וואס אחרונים וואס זיי זאגן וועגן דעם, זיי זאגן אז יסוד הטענה על פי ההלכה פון די מלאכים, וואס איז געווען דער יסוד פון די טענה, וואס ווילן זיי בכלל האבן, וואס בעטן זיי בכלל וועגן די תורה, מיט וואסערע סיבה, מיט וואסערע סיבה האבן זיי צו בעטן די תורה, זאגן זיי אז תנה הודך על השמים, איז דאס דינא דבר מצרא, מיט דעם וואס זיי האבן געזאגט תנה הודך על השמים, מיינט דאס אז זיי האבן עס געוואלט האבן פון דעם דין וואס ברענגט זיך אראפ אין גמרא בבא מציעא, און דער רמב"ם ברענגט עס אראפ אין שולחן ערוך אין חושן משפט ברענגט זיך אראפ דער דין פון בר מצרא, ווי מיר גייען מסביר זיין וואס דאס איז. דער דין איז אז אויב איינער פארקויפט א פעלד צו א צווייטן, האט דער בר מצרא דער שכן די רעכט צונעמען די פעלד פון דעם לוקח. איינער האט א פעלד און האט עס פארקויפט, געקומען איינער האט עס געוואלט קויפן האט ער אים עס פארקויפט, דערנאך איז דא דער מענטש וואס איז דער בר מצרא, ער האט א פעלד ממש וואס ער רירט אן אין די פעלד וואס מען האט פארקויפט, האט ער די רעכט ער קען צונעמען די פעלד פון לוקח און באצאלן דעם באלעבאס, דעם ערשטן באלעבאס אדער אים באצאלן דער וואס האט שוין באצאלט פאר דעם פאר די פעלד, ווייל ס'איז א טובה פאר דעם בר מצרא צו האבן זיינע פעלדער צוזאמען, ער האט דאך איין פעלד לעבן איין פעלד לעבן דעם מענטשן, און אז ער וועט האבן צוויי פעלדער צוזאמען איז אסאך גרינגער די ארבעט און מ'דארף נישט לויפן אין אנדערע ערטער, ממילא איז דאס דער ענין פון בר מצרא אז ער האט א דין אז ער האט א זכות צו קויפן די פעלד דער ערשטער, פארשטייט זיך אז ער דארף אים געבן די זעלבע געלט און אלעס וואס רעדט זיך, איז אויב איינער האט פארקויפט קען ער גיין צום לוקח און אים זאגן אז על פי תורה דארף איך האבן די פעלד באלאנגט צו מיר, און תורה זאגט דאך ועשית הישר והטוב בעיני השם. ברענגט זיך א פסוק אין ואתחנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם, ס'איז א זאך וואס זאלסט טון, א גלייכע זאך און א גוטע זאך אין די אויגן פונעם אייבערשטן, אז וואס ארט דיר אז דו פארקויפסט עס פאר דעם וואס איז דער בר מצרא, און נישט פארקויפן פאר א צווייטן וואס פאר דעם בר מצרא איז דאס א גרויסע טובה אז ער האט ביידע פעלדער צוזאמען. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, אז ס'שטייט אין תשובות מיימוניות אין ספר קנין, שרייבט ער דארטן אז שהוא קרוב למצוות עשה, ס'איז נישט קיין מצוות עשה, ס'איז נאר וואס שטייט ועשית הישר והטוב, ס'איז נישט איינע פון די מצוות עשה, אבער פונדעסטוועגן זאגט ער קרוב למצוות עשה. דאס האבן די מלאכים גע'טענה'ט. יעצט וועט מען פארשטיין, לויט ווי מ'האט געברענגט דעם דין פון בר מצרא, דאס איז געווען די דאס איז געווען די טענה פון די מלאכים, וויבאלד די תורה איז גנוזה, זי געפינט זיך במרום בשמים, דער רבי לייגט צו געשמאק, דערפאר האבן זיי נישט געזאגט בקיצור, שטייט אין גמרא שטייט אז זיי האבן געזאגט אמרו לפניו חמודה גנוזה, שגנוזה וכו'. זיי האבן נישט געזאגט נאר זיי האבן דאך געקענט זאגן חמודה שגנוזה, זיי האבן צוגעלייגט דעם ענין פון חמודה גנוזה, אויב ס'איז גנוז בשמים באלאנגט עס אונז, וויבאלד די תורה איז גנוזה געפינט זיך במרום בשמים און זיי זענען בשמים האבן זיי דעם דין פון בר מצרא צו באקומען די תורה און דעריבער האבן זיי געענטיקט תנה הודך על השמים. און דערמיט איז מובן ווי אזוי די מלאכים האבן געוואלט צונעמען די תורה נאכדעם ווי ס'שטייט שוין אין תורה צוו את בני ישראל דבר אל בני ישראל וכיוצא בזה, לכאורה אויב ס'וואלט געווען פאר די תורה וואלט געשריבן געווארן האבן זיי לכאורה א טענה אויף בר מצרא, אבער די תורה איז דאך שוין געשריבן געווארן, שטייט שוין דארטן צוו את בני ישראל און דבר אל בני ישראל, ווי קענען זיי ווי ווילן זיי עס האבן? זאגט דער רבי ווייל דער דין פון ביי בר מצרא איז אז אויך נאך דער מכירה איז מען מסלק דעם לוקח פונעם שדה און מען גיט עס אפ צום בר מצרא איז אפילו אז עס שטייט שוין דארטן צוו את בני ישראל וואס דער אויבערשטער האט דאס געגרייט צו געבן די אידן נעמט מען עס אפ פון דעם לוקח און מען גיט עס אים ווייל דער רבי לייגט צו די הערה דאדרבה דער עיקר דין פון בר מצרא גייט אויפן לוקח אז דער וואס האט עס געקויפט דארף עס אוועקגעבן צו דעם מענטשן וואס ער ווערט אנגערופן דער בר מצרא פון דא. ס'האט נישט צו טון צום מוכר, אויב ער האט עס געקויפט קען מען אים, איז ער, אויף אים ליגט די מצוה פון עס אוועקגעבן צוריק צו דעם בר מצרא. און אלס אפשלאג אויף זייער טענה, זיי האבן דאך א ריכטיגע טענה ווי מ'האט ערשט געלערנט, זיי זענען דאך בר מצרא, געפינט מען אין מפרשים, אין די אלע מפרשים וואס דער רבי האט אויסגערעכנט אין הערה זעקס, געפינט מען כמה תירוצים, ומהם, ס'דא אסאך תירוצים וואס זיי ברענגען אז עס זאל אראפנעמען די טענה פון די מלאכים, און דער רבי וועט ברענגען אפאר פון זיי, ווי געזאגט פריער וועט ער ברענגען פינף, דערנאך וועט דער רבי האבן שאלות אויף די אלע פינף, דערנאך וועט ער ברענגען נאך א זעקסטע, און אויך וועט האבן א שאלה אויף דעם, דערנאך וועט דער רבי מחדש זיין זיין חידוש וואס וויאזוי נעמט מען אראפ די טענה פון די מלאכים וואס זיי האבן געטענה'ט אז זיי זענען בר מצרא. א' דער דין פון בר מצרא איז שייך נאר ביי קרקע, נישט ביי מטלטלין, און תורה איז דאך נישט קיין קרקע, דער דין פון בר מצרא איז ווען איז שייך צו זאגן בר מצרא, נאר ביי קרקע. ביי מטלטלין איז נישט שייך צו זאגן בר מצרא, פארוואס? ווייל אויב ס'איז מטלטלין קענסטו עס נישט קויפן ביי מיר, וועסטו עס קויפן ביי א צווייטן, קענסט נישט קומען און זאגן אז די געשעפט איז לעבן מיין שטוב, וויל איך האסטו געדארפט מיר פארקויפן די שאפע אדער די אנדערע זאכן, גיי קויף פון א צווייטן, נאר ס'איז א זאך וואס מ'קען דאס מטלטל זיין, אבער ווען איז. ווען איז דער דין פון בר מצרא? נאר ביי קרקע, ער האט דאך א קרקע לעבן איהם, און קרקע קען מען דאך נישט שלעפן פון איין ארט צום צווייטן, איז דערפאר איז דא דער דין אז ער האט א זכות דאס קויפן, און נישט דער לוקח וואס קומט פון א אנדער ארט און ער האט נישט דארטן קיין פעלד לעבן איהם. דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, און תורה איז דאך נישט קיין קרקע, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ד', ומשם נסעה וירדה כו', אז די תורה איז געווען איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און זי איז אראפגעקומען, זעהן מיר דאך אז ס'איז נישט קיין ענין פון קרקע, ס'איז נסעה וירדה ביז ס'איז ארויפגעקומען למטה. איז האבן מיר איין איינע פון די זאכן וואס דער תירוץ איז וואס זיי ווילן זאגן אז פארוואס די מלאכים האבן נישט קיין טענה, ווייל ס'איז נישט קיין קרקע, נאר אין קרקע איז שייך בר מצרא. ב. דינא דבר מצרא איז נאר ביי מכירה, נישט ביי מתנה, און די תורה איז געגעבן געווארן במתנה. זייער געשמאק, אז דער דין פון בר מצרא איז חל נאר ווען איך גיי פארקויפן איינעם א פעלד, איז בעסער איך זאל פארקויפן פאר דעם וואס ער איז מיין שכן און ער האט א פעלד צוזאמען לעבן מיינע, איידער צו פארקויפן א אנדערן, אבער ווען מען גיבט א מתנה, איז נישט שייך צו זאגן, יעדער וועט זאגן איך בין א בר מצרא, ביסט נישט קיין בר מצרא, ס'איז איך האב, איך גיב א מתנה וועמען איך וויל, איך וויל דיר נישט געבן קיין מתנה, איך וויל געבן א צווייטן, איז בר מצרא איז נאר ביי מכירה נישט ביי מתנה, דאס איז דער צווייטער טעם פארוואס די מלאכים זענען, האט מען טאקע געפרעגט די מלאכים אז זיי זענען נישט גערעכט. ג. דער דריטער טעם, אידן זענען קרובים לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר כי מי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, א פסוק אין ואסחנון, וואו זעט מען אזא א גרויסן פאלק וואס זיי האבן א גאט וואס דער ז ק קרובים אליו, ער איז א קרוב מיט זיי, און נאך מער, אידן ווערן אנגערופן אין פרקי אבות בנים למקום, און מען זעט אויכעט אז ביי קרובים, און על אחת כמה וכמה ביי בנים, גייט נישט אן דינא דבר מצרא, אויב איך גיב אויב איך פארקויף דעם פעלד פאר פאר א קרוב, אדער איך פארקויף עס פאר א זון, איז נישט שייך דער יענ קען יענער נישט קומען און זאגן איך בין בר מצרא, ס'איז שייך בר מצרא איז נאר ווען איך פארקויף עס פאר א פרעמדן מענטשן וואס ער האט דא נישט קיין שייכות, אבער ווען ס'רעדט זיך וועגן א קרוב אדער וועגן א זון איז נישטא קיין דינא דבר מצרא, וויבאלד אז מיר ווערן אנגערופן בנים למקום דערפאר גיט דער אייבישטער די תורה צו אונז און נישט צו די מלאכים פאלט אפ זייער טענה אז זיי זענען בר מצרא, א פערטע זאך פארוואס ס'פאלט אפ זייער טענה, ד. אויף משה רבינו שטייט שטייט אין פרשת ברכה אז ער איז געווען איש האלוקים, זאגט דער מדרש אין דברים רבה, און ברענגט זיך אראפ אויכעט דארטן אין איינע פון אין ספרי ברענגט זיך אראפ אז משה קרוב לשמים, אבער דא אין די אין די אין ד' אין פנים וואס דער רבי ברענגט זאגט דער רבי אז דער מדרש זאגט אויף משה איש האלוקים מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה אלוקים, שטייט איש האלוקים אבער ער איז דאך געווען א מענטש איז מחציו פון האלב און אונטן איז ער געווען א איש מחציו פון האלב און אויבן איז ער געווען אלוקים איז דאך משה רבינו געווען בר מצרא צו דער תורה וואס איז בשמים משה רבינו איז דאך אויך בשמים איז ער דאך בר מצרא דערפאר דארף מען געבן די תורה צו אים און נישט צו די מלאכים דאס איז נאך א פערטן טעם וואס עס פאלט אפ די טענה פון די מלאכים און ה' דער פינפטער טעם אויפן פסוק ויעמוד העם, דער פסוק אין יתרו, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, זאגן חזל, זאגט די גמרא אין שבת, אז משה רבינו איז געווען א דן דין אמת לאמיתו, שטייט ויעמוד העם על משה, זיי זענען געקומען פרעגן שאלות און אלץ, און משה רבינו איז געווען א דן דין אמת לאמיתו, און די גמרא זאגט וואס כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יעדער איינער וואס ער'ז דן דין אמת לאמיתו איז כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא אין מעשה בראשית, און דער דין איז, דער רבי ברענגט אראפ דעם רמב"ם און אין רא"ש און אין טור שולחן ערוך, דער דין איז אז אויב דער לוקח איז א שותף פונעם מוכר, גייט נישט אן דינא דבר מצרא. ס'דא א מענטש האט א פעלד, און לעבן אים איז דא נאך א שכן זיינער וואס האט נאך א פעלד, אבער דער ערשטער וואס ער האט די פעלד האט א שותף מיט זיך, און היות ער האט געוואלט פארקויפן די פעלד און האט עס פארקויפט אינגאנצן פארן שותף, ער ווערט אויס באלעבאס אויף די פעלד, קען נישט קומען דער בר מצרא און זאגן האסט עס מיר געדארפט פארקויפן, וויבאלד אז יענער איז א שותף באלאנגט עס אים, און ס'איז נישט שייך דער דין פון בר מצרא. דאס שטייט דאך אויף משה רבינו אז נעשה שותף לקדוש נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, איז ער דאך א שותף מיטן אייבערשטן, אויב ער איז א שותף מיטן אייבערשטן באלאנגט די תורה צו אים און ער האט נישט קיין דין פון בר מצרא. האט דער רבי געברענגט די פינף זאכן. פינף סיבות פארוואס ס'פאלט אפ די טענה פון די מלאכים, זאגט דער רבי אות ב', לכאורה קען מען פרעגן אויף די לעצטע צוויי תירוצים, די לעצטע צוויי תירוצים אז משה איז בר מצרא ווייל ער איז א איש אלוקים אדער ווייל ער איז א שותף, זאגט דער רבי מ'קען אפפרעגן אויף דעם, משה איז דאך קיבל תורה מסיני, נישט נאר פאר זיך, נאר פאר אלע אידן. משה האט דאך געקראגן די תורה פאר אלע אידן, אויב ער האט געקראגן די תורה פאר אלע אידן איז דאך, און אויף אלע אידן שטייט נישט דער לשון אז זיי זענען שותפים, אויף אלע אידן שטייט דאך נישט דער לשון אז אז אז זיי זענען חציו ל חציו איז איז אלוקים. זאגט דער רבי פאראן מפרשים וואס זאגן מ'קען עס אפ מ'קען עס אפפרעגן. א' אז אלע אידן זענען יא בני מצרא צו תורה, ווארום נשמות פון אידן זענען גזורות מתחת כסא הכבוד שטייט א פסוק אין זוהר, ס'שטייט אין זוהר, אז אלע נשמות זענען גזורות מתחת כסא הכבוד, אויב זיי זענען גזורות מתחת כסא הכבוד, זענען זיי דאך אויכעט בר מצרא. ב. בשעת מתן תורה זענען אלע אידן געווען שותפים להקדוש ברוך הוא, וויבאלד אידן האבן שוין געהאט די מצוה פון שבת אין מרה, וואס איז געווען פאר מתן תורה, און ס'שטייט דאך, ואמרו רז"ל, די גמרא זאגט אין שבת, אז כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, וכו', כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זענען זיי דאך אויכעט שותפים, איז נישט נאר משה איז א בר מצרא נאר אלע אידן זענען טאקע בר מצרא'ס, און נישט נאר און נישט נאר משה איז א שותף נאר זענען אלע שותפים, וויבאלד אז זיי האבן שוין באקומען שבת נאך אין מרה נאך פאר מתן תורה. איז ממילא די די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט לכאורה אז אז מען קען אפפרעגן די צוויי די לעצטע צוויי תירוצים איז זיי זענען נישט אפגעפרעגט, פארוואס? ווייל למעשה במעשה בפועל, ס'רעדט זיך נישט נאר וועגן משה, און ס'רעדט זיך נישט נאר אז משה רבינו איז געווען א א בר מצרא ווייל ער האט דאך געגעבן די תורה צו אלע אידן, זאגט דער רבי ניין, די אלע אידן זענען אויכעט סיי בר מצרא און סיי זיי זענען אויכעט שותפים להקדוש ברוך הוא, ממילא פאלט אפ די טענה פון די מלאכים. אות ג', אבער. צריך עיון אין די אלע געבראכטע תירוצים, מען דארף האבן א ביאור, אדער וואלט דער רבי געוואלט אפפרעגן די די לעצטע צוויי, דער רבי זאגט אז מען קען עס נישט אפפרעגן, אבער דער רבי זאגט מען דארף האבן א א עיון אין אלע, אין די אלע פינף דארף מען האבן פארשטיין, פארוואס? ווייל עיקר חסר מן הספר, קיין איינער פון זיי ווערט נישט דערמאנט אין דער ענטפער פון משה רבינו צו די מלאכים. משה רבינו האט געגעבן די ענטפערס לויט די עשרת הדיברות, אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים איר זענט געווען אין מצרים, איז אין די אלע זאכן וואס משה רבינו האט געענטפערט ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט אפילו מיטן גרעסטן רמז דער ענין פון בר מצרא, שטייט נאר וואס משה רבינו האט זיי געענטפערט קלאר אין די גמרא. ואדרבה. אדרבה, נישט נאר וואס ס'ווערט נישט דערמאנט וואס משה רבינו האט זיי געזאגט, נאר דער די טענה וואס זיי ווילן זאגן די מלאכים אז זיי זענען בר מצרא איז גאר א סתירה צו די צו די ענטפערס. ואדרבה, אין די לעצטע דריי תירוצים ווערן ארויסגעבראכט לכאורה דער היפך פון טענת משה רבינו. איר ווילט מיר פארענטפערן די לעצטע דריי תירוצים וויבאלד אז אידן זענען קרובים אדער אדער אידן ווערן אנגערופן זענען אלע גזורות מתחת כסא הכבוד זענען זיי אלע איש אלוקים און און אדער זענען אלע שותפים דערפאר באלאנגט עס צו זיי זאגט דער רבי איז דער היפך פון טענת משה רבינו זאגסט מיר אז זענען קרובים זענען זענען איש אלוקים און שותף ס'איז פונקט פארקערט אין די תירוצים ווערט אונטערגעשטראכן ווי אזוי משה און יעדער איד איז קרוב להקדוש ברוך הוא איז שייך צו שמים

ביז צו קנאה יצר הרע וכו', איר זאגט מיר אז אז די סיבה איז פארוואס ווייל זענען קרובים דערפאר באקומט קומט די תורה צו זיי און ס'פאלט אפ די טענה פון די מלאכים, לכאורה משה רבינו האט דאך געזאגט פונקט פארקערט, איז ערשטנס ווערט ביי משה רבינו נישט דערמאנט בכלל דער ענין פון בר מצרא, און אדרבה לויט אייערע ערשטע דריי תירוצים קומט גאר אויס אז משה רבינו האט גאר געזאגט פונקט פארקערט. איר טענה'ט אז ס'רעדט וועגן אז אז ס'קומט צו די תורה ווייל זענען קרובים און איש אלוקים און שותף, און משה רבינו זאגט אז ס'פונקט פארקערט ס'קומט צו אונז די תורה ווייל מיר האבן קנאה, מיר האבן יצר הרע, און ער רעדט דווקא וועגן גשמיות העולם נישט וועגן וועגן רוחניות'דיגע זאכן אז מיר זענען נענטער צום אייבערשטן און דערפאר ווילן מיר קריגן די תורה. האבן מיר א שאלה אויף די ערשטע דריי פירושים. אות ד'. אזוי איז אויך שווער אין יעדן פון די ערשטע צוויי תירוצים. נוסף אויף דער כללות'דיגער קשיא הנל. ערשטנס האבן מיר די קשיא וואס מ'האט ערשט געפרעגט אין אות ג' וואס ס'גייט אויף אלע פינף ענטפערס וואס זיי ווילן געבן, אז אין אלע פינף ענטפערס ווערט נישט, אז אין משה רבינו'ס אין די גמרא וואס די גמרא זאגט ווערט נישט דערמאנט דער גאנצער ענין פון בר מצרא. אבער דער רבי זאגט ס'איז דאך שווער אויכעט אין די ערשטע צוויי תירוצים נאך מער, נוסף אויף דער כללות'דיגער קשיא וואס מ'האט יעצט געפרעגט. און די אויף וואס איז דאס? אויף די אויף וואס זיי האבן געזאגט, זיי האבן געוואלט ענטפערן אז פארוואס באקומט פארוואס ווערט בטל די טענה פון די מלאכים, ווייל בר מצרא איז שייך נאר ביי קרקע, דאס איז געווען דער ערשטער ענטפער, און דער צווייטער ענטפער איז געווען אז עס רעדט זיך וועגן מתנה. זאגט דער רבי, א', אינעם ערשטן תירוץ, דאס וואס ביי מטלטלין איז נישטא דינא דבר מצרא, און תורה איז דאך נישט קיין קרקע, תורה ווערט דאך אנגערופן מטלטלין, איז ווייל דער טעם פון דינא דבר מצרא ער זאל האבן ביידע פעלדער צוזאמען איז נישט שייך ביי מטלטלין, פארוואס זאג איך אז מטלטלין איז נישט שייך קיין בר מצרא, ווייל ביי א פעלד, איך האב א פעלד צוזאמען אז מ'וועט עס פארקויפן א צווייטן וועל איך נישט קענען זיין לעבן לעבן מיין פעלד, דערפאר מוז איך עס אים געבן, אבער ביי מטלטלין איז נישט שייך דער דער ענטפער, פארוואס ווייל ביי מטלטלין קען מען קויפן ערגעץ אנדערש און ברענגען למקומו. כ'דארף נישט זיין, נישט זאגן אז כ'וויל קויפן די פורניטשער אדער די שאפע וויל איך קויפן דווקא לעבן מיין שטוב, ס'איז נישטא קיין, ביסט נישט קיין בר מצרא, ס'איז נישטא קיין בר מצרא אין דעם, בר מצרא איז נאר אויף א קרקע, ווען דו האסט א קרקע לעבן דיין שכן, ער גייט עס פארקויפן, האסטו דעם זכות פון בר מצרא. ממילא וויבאלד אז מטלטלין קען מען קויפן ערגעץ אנדערש, און ברענגען למקומו, זאגט דער רבי, דער טעם איז נישט שייך ביי תורה. דאס וואס דו ווילסט ענטפערן אז משה רבינו האט זיי געזאגט אז אז אז דער ענטפער איז פארוואס זענען זיי נישט קיין בר מצרא ווייל נאר ביי קרקע איז דאס און נישט ביי מטלטלין איז דאס נישט אזוי ווייל דער טעם איז נישט ביי שייך ביי תורה דער טעם אז מ'קען אז ביי מטלטלין איז נישטא קיין בר מצרא ווייל מ'קען עס קויפן אין א אנדערע ארט ביי תורה איז דאס נישט שייך די תורה איז דאך א זאך וואס מ'קען ערגעץ אנדערש נישט קריגן אויב מ'קען עס ערגעץ אנדערש נישט קריגן איז דאך יא שייך בר מצרא. איז דאך וואס האסטו מיר געענטפערט אז זענען נישט, איז די מלאכים האבן דאך ווייטער א ריכטיגע טענה פארוואס זיי זאגן אז מיר זענען בר מצרא, דאס איז די שאלה אויף דעם ערשטן ענטפער וואס זיי האבן געוואלט געבן, און נאכער די צווייטע זאך וואס זיי האבן געוואלט זאגן אז וויבאלד אז דער אייבישטער האט עס געגעבן א מתנה צו אידן און א מתנה און א מתנה איז דאך נישט שייך דער ענין פון בר מצרא איך קען עס געבן וועמען איך וויל, זאגט דער רבי, אויף דעם קען מען אויכעט אפפרעגן, אויפן צווייטן ב', אויפן צווייטן תירוץ, אויף תורה געפינט מען דריי לשונות, ס'איז דא דריי לשונות, א' איז דא א לשון ירושה, ווי ס'שטייט תורה ציוה לנו משה מורשה, ירושה, ב' ס'ווערט געברענגט מכירה, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין מדרש אין שמות רבה און די גמרא אין ברכות, אז אמר הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי כו', כ'האב אייך פארקויפט די תורה, ג. מתנה, כמאמר חזל, ווי ס'שטייט אין אין אויכעט אין גמרא אין ברכות, ג מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, און איינע פון זיי איז תורה. וכנוסח התפילה, ווי מ'זאגט אין דאווענען, ווי מ'זאגט אין דאווענען שבועות, זמן מתן תורתינו, אז ס'איז געווען א ענין פון א מתנה. זעהן מיר דאך פון דא אז ס'איז דא אין תורה דא די דריי זאכן, ס'איז דא סיי ירושה און סיי און סיי מכירה און סיי מתנה, איר האט מיר געענפערט אז וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא וועגן א מתנה פאלט אפ די טענה פון די מלאכים, ס'איז נישט קיין מתנה איז דאך דא מכירה אויכעט, אויב ס'איז מכירה און מ'קען עס נישט קריגן ערגעץ אנדערש דארף עס דאך יא גיין צו זיי, האט דער רבי אפגעפרעגט די די ערשטע צוויי תירוצים וואס זיי האבן גענוצט דעם וועגן דעם ענין פון אז ס'איז נאר ביי קרקע און ס'איז נאר ביי און ס'איז נאר ביי מכירה און נישט ביי מתנה כנוסח התפילה זמן מתן תורתינו און די דריי לשונות ווייזן אויף די דריי אופנים וואס איז דא אין די שייכות פון תורה צו א אידן כמבואר בכמה מקומות עס ווערט מבואר אין זייער אין אסאך ערטער אין חסידות ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה לכאורה דאך סותר איינע צו די אנדערע אדער ס'איז אדער ס'איז ירושה אדער ס'איז אדער ס'איז א מכירה אדער ס'איז א מתנה און ס'איז דאך דארט נאך, מ'גייט נאך אריין טיפער אין פרקי אבות ווען ס'שטייט אז אינה ירושה לך, און מ'דארף ארבען אויף דעם, איז דאך דאס ווערט מבואר אין חסידות אין אסאך ערטער, אבער וואס מיר נעמען ארויס פון דעם, היינט וויבאלד תורה האט אין זיך אויך מכר, איינע פון די דריי זאכן איז דאך מכירה, איז דאך שייך דינא דבר מצרא אויף תורה אויך, ווערט דאך די שאלה, איז ממילא פאלט אראפ די צוויי תירוצים וואס איר האט געוואלט נוצן, און ס'בלייבט ווייטער די שאלה פון די מלאכים, אז מיר זענען יא בר מצרא. ה. האט מען אפגעפרעגט לכאורה אין אין יסוד האט מען אפגעפרעגט די אלע פינף תירוצים ווייל אין גמרא ווערט גארנישט דערמאנט דער גאנצער ענין בכלל ס'ווערט נישט נרמז אפילו דער ענין פון בר מצרא דאן האט דער רבי געפרעגט ספעציעלע שאלות אויף יעדן איינעם פון זיי אויך. אות ה. נאך א תירוץ איז פאראן וואס לכאורה איז ער מתאים צו לשון הגמרא אז מען קוקט פון אויבן אויף זעט אויס אז דורכ'ן תירוץ וועט אראפפאלן די טענה פון די מלאכים אז זיי זענען בר מצרא און זעט אויס אז ס'האט יא עפעס א שייכות צום לשון הגמרא, דער רבי זאגט אז די שאלה יסודית אויף אלע פינף איז געווען אז ס'ווערט גארנישט דערמאנט אין די גמרא, סאו דער רבי האט נאך א תירוץ, וואס לכאורה וועט עס יא שטימען מיט די גמרא, אבער פון דעסטוועגן טוט דער רבי אויכעט אפפרעגן. ובהקדים, מקדים זיין פריערט דעם ביאור פון די מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ דער אלשיך אויף תהלים און דער מהרשא אין גמרא שבת, און אויכעט אין אור התורה, אור התורה פון פון פון פון דעם צמח צדק איז דא וואס די מפרשים זאגן אז טענת המלאכים איז אויף חלק הסוד שבתורה זיי האבן געוואלט פונעם אייבערשטן אז ער זאל זיי געבן דעם חלק פון סוד שבתורה פארוואס ווייל אויך מלאכים ווייסן אז צום חלק הפשט והעשייה האבן זיי קיין שייכות ניט א מלאך איז ניט שייך צו טון מצוות א מלאך איז ניט שייך צו די אלע זאכן אב ואם יש לכם משא ומתן יש ביניכם זיי ווייסן אז אויף די זאכן האבן זיי נישט קיין שייכות ובמילא איז זייער טענה פון בר מצרא געווען נאר אויף חלק הסוד אויף די תורה, און וויבאלד אז אידן האט מען געגעבן די גאנצע תורה, און מלאכים האבן געקענט נעמען נאר איין חלק, איז דאך דא דער דין, די גמרא ברענגט אראפ אין בבא מציעא און דער רמב"ם פסק'נט אזוי, אז מוכר כל נכסיו לאחד לית בה משום דינא דבר מצרא. זייער זייער גראדע זייער א געשמאקער תירוץ, און ס'לייגט זיך אין שכל אז וויבאלד אז זיי האבן געוואלט נאר האבן דעם חלק הסוד, און מיר קריגן דאך די גאנצע תורה, ממילא איז יעמאלט נישט שייך דער דין פון בר מצרא, דאס וואס מ'וויל ענטפערן די מלאכים, איר ווילט האבן די תורה פון דין פון בר מצרא, ס'קומט אייך נישט, פארוואס ווייל ס'איז דא א הלכה מפורשת אז אויב איינער האט צען פעלדער, און איין פעלד פון זיי איז לעבן א צווייטן, די ערשטע פעלד איז לעבן דעם שכן, די אנדערע ניין נישט, און ער וויל פארקויפן אלע צען, דער שכן זאגט איך קען נישט קויפן נאר איינע, קענסט נישט קויפן נאר איינע, איך האב איינע וואס וויל קויפן אלע צען, פאלט אראפ דער דין פון בר מצרא, ער קען נישט טענה'ן איך וויל עס האבן ווייל ס'איז נאנט צו מיינע, עס קויף מיר אלע, וועל איך דיר עס געבן, אבער דאס נישט, איז ממילא דא אויך די זעלבע זאך, זיי ווילן דאך האבן נאר דעם חלק הסוד שבתורה, און אידן זענען גרייט צו נעמען אלץ, איז ממילא פאלט אראפ דער דין פון בר מצוה. אויך איז דא א דין, נאך א זאך ס'איז דא א דין אז אויב דער מצרן דארף עס האבן להרווחה און דער לוקח דארף עס ווייל דחיקא ליה שעתא, גייט נישט אן דינא דבר מצרא, איז דא נאך א דין אין דבר מצרא אז אויב דער בר מצרא דער וואס וויל עס קריגן זאגט אז ער דארף עס האבן, ער וויל זיך מאכן אביסל ברייטער, ער איז א בעל פרנסה, ער האט געלט, ער האט אלץ, ער וויל האבן נאך א פעלד, ער האט א הזדמנות צו קויפן א פעלד לעבן זיינע, ער האט געלט און וויל עס קויפט ער עס, אבער דער וואס האט עס געק דער לוקח וואס קומט דער פרעמדער איז דחיקא ליה שעתא, ער דארף עס האבן פשוט אויף אויף אויף לעבן אדער אויף ממש אויף פרנסה, יעמאלט פאלט אפ דער דין פון בר מצרא, מען זאגט דעם שכן דו קענסט עס נישט קריגן, ס'איז נישטא דאך קיין דין פון בר מצרא, ווייל יענער דארף עס האבן אלס דוחק און דו דארפסט עס האבן להרווחה, און אזוי איז אויך בנידון דידן. דאס וואס אידן דארפן האבן תורה איז עס בדוגמת דחיקא ליה שעתא. איז דערפאר פאלט אפ אייער טענה אז איר זענט בר מצרא, וואס איז דאס דחיקא ליה שעתא? פארוואס איז ביי די אידן דחיקא ליה שעתא? ווייל תורה איז די חיות פון א אידן, ווי עס שטייט הם חיינו, און דורך תורה איז א איד מנצח זיין יצר הרע, תורה העלפט דעם אידן מנצח זיין זיין יצר הרע, כמאמר רז"ל, ווי ס'שטייט אין גמרא אין קידושין, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ווי קען מען איינעמען דעם יצר הרע, ווי קען מען געווינען דעם יצר הרע, דווקא דורך תורה, ממילא איז דאך דחיקא ליה שעתא, און ביי אייך איז דאך נישטא קיין יצר הרע, דערפאר קומט די תורה צו אונז, פאלט אפ אייער טענה אז איר זענט בר מצרא, מה שאין כן מלאכים וואס האבן געוואלט חלק הסוד שבתורה און האבן נישט קיין יצר הרע, איז עס על דרך להרווחה, און אין דעם זעט מען אביסל דעם ענין פון וואס משה רבינו האט זיי געזאגט כלום יצר הרע יש ביניכם, איז דאס שוין אביסעלע ענליך, און לכאורה די צוויי זאכן וואס מען האט ערשט געברענגט, דעם ענין פון די מלאכים ווילן נעמען נאר א חלק, יעמאלט איז נישטא דער ענין פון בר מצרא, און די צווייטע זאך אז ס'דחיקא ליה שעתא איז אויך נישטא קיין ענין פון בר מצרא, לכאורה דאך האסט צוויי גוטע ענטפערס וואס ס'נעמט אראפ די טענה פון די מלאכים. זאגט דער רבי אבער דאס דער רבי נעמט עס אויכעט נישט אן, אבער אויך אויף די תירוצים קען מען פרעגן. דאס וואס משה האט געענטפערט למצרים ירדתם כלום אתם עושים מלאכה, משא ומתן יש ביניכם, אב ואם יש לכם, יצר הרע יש ביניכם, אז מלאכים זיינען ניט שייך צו חלק הפשט והעשייה שבתורה, איז דאך ביי זיי קיין חידוש נישט געווען. מיט דעם וואס משה האט שוין געענטפערט אט די אלע זאכן וואס מען האט ערשט אויסגערעכנט, איז רעדט ער דאך וועגן דעם וועגן דעם חלק הפשט והעשיה, רעדט זיך וועגן משא ומתן, אב ואם, יצר הרע, איז דאך ביי זיי קיין חידוש נישט געווען. די מלאכים האבן דאס געוואוסט פון פריער און האבן דעריבער מלכתחילה געבעטן חלק הסוד שבתורה, און דער ענטפער אויף דעם אז מוכר כל נכסיו לאחד לית בו משום דינא דבר מצרא, אדער אז תורה איז די חיות פון אידן, ווערט אפילו נישט נרמז אין דברי משה. מילא האט משה רבינו ווען ער האט זיי געזאגט די אלע טענות אב ואם און משא ומתן מיט די אלע זאכן, האט משה רבינו געוואוסט אז זיי ווילן נישט האבן דעם גאנצן חלק שבתורה, זיי ווילן דאך האבן נאר דעם חלק הסוד שבתורה, און דער ענטפער אויף דעם איז מוכר כל נכסיו לאחד איז לית בו דינא דבר מצרא, ממילא ווערט דאך אינגאנצן נישט דערמאנט אין דברי משה דער ענין פון בר מצרא, לכאורה ווערט גארנישט דערמאנט דא אינגאנצן, איז דער די צוויי תירוצים וואס מען האט געוואלט ערשט ענטפערן איז אויכעט נישט קיין תירוץ, מילא בלייבט דאך ווייטער דער ענין פון די שאלה פון די מלאכים אז די מפרשים ווילן זאגן אז זייער טענה איז געווען צוליב בר מצרא און די אלע תירוצים וואס מען האט געברענגט אז עס איז נישט קיין בר מצרא פאלט אראפ און ס'בלייבט ווייטער זייער שאלה אז זיי ווילן די תורה אלס בר מצרא און דאס וואס תורה איז דחיקא ליה שעתא ביי אידן מצד מלחמת היצר איז א הסבר פון דעם מצב וואס יצר הרע יש ביניכם, דאס וואס משה רבינו האט דאך פארט געזאגט כלום יצר הרע יש ביניכם, איז דאס נאר אז אז דחיקא ליה שעתא מצד מלחמת היצר ווייזט עס אויפן מצב וואס איז דא א יצר הרע, אבער פון דעם לשון פון תשובת משה רבינו פון דעם וואס משה רבינו האט געענפערט, ואריכות בזה, כלום אתם עושים מלאכה, משא ומתן, אב ואם יש לכם, איז משמע אז די תשובה צו די מלאכים איז נישט אזוי מצד דעם ענין פון מלחמת היצר, מלחמת היצר איז נאר א חלק פון די אלע ענטפערס וואס משה רבינו האט געגעבן, נאר מצד דעם כללות'דיגן ענין, וואס איז דער כללות'דיגער ענין? אז חלק הפשט והעשי' שבתורה איז נישט שייך ביי מלאכים, דאס וואס דאס וואס האט זיי געזאגט קומט אויס. אז די אלע הסברים וואס איז געווען איז דא נישט חל, און ס'ווערט אפילו נישט נרמז אין ווי די מעין ווי די הויפט קשיא וואס איז געווען אז ס'ווערט גארנישט נרמז אין די אלע זאכן דער ענין פון בר מצרא ביי משה רבינו אין די גמרא, איז ממילא ווערט בלייבט דאך צוריק זייער שאלה מיר זענען בר מצרא ווי די מפרשים זאגן און מיר האבן נישט קיין ענטפער אויף דעם פארוואס קומט זיי טאקע נישט די תורה, די אלע הלכות פון וואס איר האט געוואלט ברענגען אז זיי זענען נישט קיין בר מצרא איז אפגעפאלן. אויס ווארט. איז דער ביאור בזה, דא קומט דער חידוש וואס דער רבי איז מחדש, פשוט א תענוג נפלא צו לערנען וואס דער רבי איז מחדש, נאך די אלע זאכן וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט. דער תכלית פון תורה איז וואס על ידו ווערט דורכגעפירט די כוונת הבריאה פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. אלעמען באוואוסט דעם דעם מדרש תנחומא, וואס דער תנחומא זאגט אז דער אייבישטער האט געמאכט די וועלט ווייל ער האט געוואלט האבן א דירה בתחתונים, כביכול צו זאגן, אזוי צו זאגן, אז דער אייבישטער וויל עפעס, און ער קען עס נישט האבן, נאכאמאל כביכול ער קען עס נישט האבן סיידן אז מיר אידן מאכן עס, דער אייבערשטער האט זיך אריינגעשטעלט אין אזא מצב אז ווי קען ער האבן א דירה בתחתונים דווקא דורך א איד וואס ער טוט די עבודה דא למטה, און דער רבי לייגט צו יתברך וואס דאס שטייט נישט אין מדרש תנחומא, עס שטייט נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, דער רבי האט צוגעלייגט יתברך, ווי ס'ברענגט זיך אזוי ווי אסאך מאל איז דער רבי רשב נשמתו עדן איז לייגט צו ווען ער ברענגט אראפ די מדרש לייגט ער צו נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך להיות לו יתברך דירה בתחתונים וידוע און דא פון די רביים פון צמח צדק פונעם רבי'ן רשב דער דיוק אין ווארט דירה נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות בתחתונים וואס דער להיות לו דירה בתחתונים אז אזוי ווי אין א דירה געפינט זיך דער אדם בכל עצמותו אזוי איז נתאוה הקדוש ברוך הוא אז עצמותו יתברך זאל נמשך ווערן בתחתונים און דאס ווערט אויפגעטון דורך תורה, ווייל דורך תורה איז אותי אתם לוקחים, שטייט אין מדרש אין ויקרא רבה און אין שמות רבה און אין תנחומא שטייט אז דורך תורה איז אותי אתם לוקחים. דאס הייסט אז דער אייבערשטער וויל אז ס'זאל זיין דווקא ווי א דירה, יעדער איינער ווייסט ביי זיך, ער קומט אריין אין שטוב, נעמט ער אראפ דעם היטל, ער נעמט אראפ דעם סוט, ער, אין שטוב פילט ער זיך אנדערש ווי ער גייט ארויס אין גאס פאר אנדערע, ער טוט זיך אן אנדערש, ער גייט אנדערש, איז מילא דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין אין אן אופן פון א דירה לו יתברך, אז עצמות ומהות זאל קענען זיין דא למטה, ווי ווערט עס געטון? דורך תורה, ווייל תורה איז אותי, אתם לוקחים, איר נעמט עצמות פונעם אייבערשטן.

איז דער איז ערשט דער ערשטער וויל פארקויפן און דער וואס איז צוזאמען מיט אים דער שכן דער בר מצרא וויל ממשיך זיין האבן א פעלד און האבן פון דעם פירות ס'קומט אבער א לוקח וואס ער וויל גיין מאכן פון דעם א דירה איז די הלכה איז אז גיט מען די שדה צו דעם לוקח נישט צו דעם בר מצרא ווייל יישוב עדיף ולית בה משום דינא דבר מצרא קלארער לשון. דער רבי ברענגט אראפ די גמרא בבא מציעא און דער רמב ם פסק'ט אזוי און דאס איז דער לשון פונעם רמב ם, ישוב עדיף ולית בה משום דינא דבר מצרא. ממילא איז שוין זייער געשמאק פארשטאנדיג. און על דרך זה בענינינו, יעצט וועט אונז פארשטיין דא אויכעט די זעלבע זאך, וויבאלד אז דער וויבאלד אז דער תכלית פון תורה איז לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, וואס דירה מיינט דאך א בית, פאלט אפ טענת המלאכים מצד דינא דבר מצרא. פשוט געוואלדיג דער ענטפער וואס דער רבי גיבט, פאלט אפ זייער גאנצע טענה, און ס'איז נישטא אינגאנצן, זייער טענה איז אפגעפאלן, ס'איז נישטא אינגאנצן דער ענין דא פון בר מצרא, וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן זיי, וועגן איינער וואס וויל בלייבן מיט דעם שדה, און איינער וואס וויל מאכן פון דעם א בית, און מ'האט דאך געזאגט אז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ווי ווערט עס געמאכט דווקא דורך תורה, וואס דארף זיין תורה, דארף תורה זיין דווקא דא למטה, דער רבי לייגט צו א געשמאקע הערה אין דרײַ און פֿופֿציק להעיר פון דעם מבואר אין דעם מאמר וואס איז געזאגט געווארן, דער רבי האט געזאגט א מאמר אין שבועות יב בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, און אויכעט אין א מאמר יבחר לנו את נחלתנו אין תשכ ג, שהכוונה דדירה בתחתונים, וואס איז די כוונה אין דירה בתחתונים ווי געזאגט פריערט אז די כוונה אין דירה בתחתונים איז מושרש בעצמותו יתברך דער אייבישטער וויל כביכול א זאך וואס נאר אידן קענען אים עס געבן זאגט דער רבי געוואלדיג זייער געשמאק וואס ברענגט אראפ היא הסיבה ועל דרך מה שכל אדם יש לו רצון מוחלט בעצמותו לבנות בית יעדער איינער האט זיין גרעסטע רצון פון א מענטשן, ער וויל לעבן, און ער וויל האבן וואו צו לעבן, ער וויל האבן א שטוב. וויבאלד אז דער גאנצער רעיון פון דירה בתחתונים ווייזט אז עס קומט פון עצמות פונעם אייבערשטן, איז דערפאר איז ביי יעדן אידן און יעדער מענטש וואס איז באשאפן געווארן האט אין זיין האט א רצון מוחלט אין זיין עצם אז ער וויל האבן א דירה. און דאס איז וואס משה רבינו האט געענטפערט דאס, יעצט וועט מען פארשטיין אז ס'שטימט נישט נאר מיט דעם וואס באלאנגט צו די אידן, ס'פאלט אפ דער ענין פון בר מצרא, פון די מלאכים, נאר אויכעט מ'עט פארשטיין אז ס'פונקט וואס ס'שטייט אין די גמרא און ס'פאסט אריין ממש מיט די גמרא, און דאס איז וואס משה רבינו האט געענפערט למצרים ירדתם, כלום אתם עושים מלאכה, משא ומתן יש ביניכם, תורה איז שייך צו אידן ווי דאס איז פארבונדן מיט יישוב העולם, דאס וואס ס'מיינט, כלום אתם עושים מלאכה, מען זוכט אז דער אייבערשטער האט געזוכט א איד וואס ער טוט א מלאכה, ער איז משא ומתן און ער האט דעם ענין פון א יצר הרע ווי מתמודד זיין ווייטער מיט די אלע זאכן, דווקא דארטן און איר האט עס נישט, מיר האבן דעם ענין פון דירה, איר האט עס נישט, תורה איז שייך צו אידן ווי דאס איז פארבונדן מיט יישוב העולם, עולם הזה הגשמי, ווי דער לשון איז בין העמים, און קנאה יש, עס איז דא קנאה און עס איז מ'זיצט בין העמים, מען דארף האבן די אלע זאכן פון אנוכי השם אלוקיך מיט לא תשא השם אלוקיך לשווא ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני, מיט די אלע זאכן. און דאס איז מיט יישוב העולם, עולם הזה הגשמי דווקא, ווארום תורה איז געגעבן געווארן אויף צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, אונטערגעשטראכן בתחתונים. אות זיין, דאס וואס מען האט נישט געגעבן תורה צו די מלאכים, איז עס נישט ווייל די עליונים דארפן נישט אנקומען צו דער המשכת העצמות שעל ידי התורה, לכאורה וואלט מען קענען דאך פארשטיין פון דעם אז נאר מיר דארפן עס האבן צו מאכן א דירה בתחתונים, און און די מלאכים דארפן עס נישט האבן ווייל זיי דארפן נישט אנקומען צו ברענגען עצמות צו צו די עליונים דורך תורה, ווארום אויך אין עולמות עליונים איז מצד עצמם מאיר בלויז הארה מאלוקותו יתברך, און זיי זענען א ירידה מאור פניו יתברך. די אריכות אין תניא און אין חסידות ברענגט זיך אריכות אז דער ענין פון אפילו אצילות און די העכסטע עולמות וואס איז דא זענען זיי אלע נאר א ירידה, ס'רעדט זיך שוין וועגן אור, מה שאין כן דא למטה וואס איז נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, עצמותו ומהותו וויל האבן א דירה דא בתחתונים ווי געזאגט פריער אזוי ווי א מענטש פילט זיך אין א דירה אזוי וויל דער אייבשטער זיך פילן דא למטה, ס'זאל זיין א אידישע שטוב און א שטוב ווי ס'דארף צו זיין, איז. ממילא איז מלאכים און די עולמות עליונים זענען דורך א ירידה, און דורך עבודת התחתונים ווערט אויפגעטון המשכת העצמות דירה לו יתברך אויך אין עליונים, אין גאנצן סדר ההשתלשלות, סאו לכאורה מיט אונזער עבודה וואס מיר טוען מאכט אונז די דירה צו דעם אייבערשטן אין גאנץ סדר השתלשלות. כידוע דער משל אויף דעם, דער משל אויף דעם, וואס איז די סיבה אז דווקא ווען מ'איז למטה בתחתונים קען מען אויפהייבן סיי דעם עולם הזה הגשמי, מ'קען אויפהייבן די עולמות עליונים אויך, אריינברענגען עצמות און נישט נאר אור, ווי דער אלטער רבי זאגט אויף אצילות, אז אפילו אצילות איז ירידה מאור פניו יתברך, דער לשון פון אלטן רעבן אין תניא פרק ל ו, ירידה מאור פניו יתברך. כידוע דער משל אויף דעם, אז מ'וויל אויפהייבן א בנין דורך כלי ההגבהה הנקרא ליווער, מען וויל אויפהייבן א בנין, איינער האט א בנין פון פֿינף שטאק און ער וויל עס אויפהייבן און ער וויל גיין מאכן א נייעם בנין, א גרעסערן בנין, א העכערן בנין, איז דא אזא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן ליווער, מסתם מיינט עס היינט א א טראקטאר וואס ער גייט אריין מיט דעם מיט דעם לעפל און ער הייבט אויף דעם בנין און ער ער ווארפט איין דעם בילדינג. דארף מען אונטערלייגן דעם ליווער אדער דעם דעם כף דעם לעפל וואס דער וואס דער טראקטאר האט דארף מען אונטערלייגן אונטער די חלקים התחתונים שבו דווקא ווי דער לשון פונעם אלטן רבי אין תורה אור חלקים התחתונים שבו דווקא אבער אויב מען וועט עס אויפהויבן מאמצע לא יהיה מגביה התחתונים ער וועט נעמען דעם לעפל פון דעם פונעם טראקטאר דאס אריינלייגן אויפן דריטן שטאק ער וועט אויפהויבן נאר דעם דריטן און דעם פערדן און דעם פינפטן די אנדערע צוויי וועלן בלייבן דו ווילסט אויפהייבן דעם בילדינג, מוזטו אריינגיין אונטן אונטן אונטן, יעמאלט הייבסטו אויף אלעס צוזאמען. די זעלבע זאך איז אויכעט דא, דורכדעם וואס א איד מאכט דעם אייבערשטן א דירה בתחתונים, ווערט אראפגברענגט עצמות אויכעט אין די עולמות עליונים און אין די מלאכים. און דערפאר מוז מען געבן תורה דווקא למטה אין עולם הזה. מען זאל עס געבן אין עולם, מען זאל עס געבן אין די עולמות עליונים קען נישט גארנישט אויפטון, עס דארף זיין דווקא למטה, התחתון, דער לשון פון אלטן רעבן אין תניא, התחתון שאין תחתון למטה ממנו, פון דעם ווייסן מיר אז וואו דער אייבישטער האט געוואלט האבן די דירה, דווקא דא, ווייל דא איז דא איז עולם התחתון שאין תחתון למטה ממנו, און דורך דעם ווערט אויפגעהויבן דער גאנצער בנין פון סדר השתלשלות אפילו עולמות עליונים, און דאס איז אויך וואס משה האט מדגיש געווען אין זיין תשובה, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, אויף ארויסצוברענגען ווי דאס איז דער עולם התחתון במדריגה,

אות ח ס'איז אבער פארט נישט מובן. אמת טאקע אז בכדי צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים דארף מען האבן די תורה למטה, יא אזוי האט מען געזאגט יעצט אז מען מוז האבן די תורה למטה ווייל מען מוז אויפהייבן דעם נתאוה להיות לו דירה בתחתונים דווקא אין א תחתון במדריגה, דערפאר האט זיי משה רבינו געזאגט דעם לשון קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיר דארפן גיין דווקא דער אייבערשטער וויל דווקא די דירה דא למטה מטה מטה. זאגט דער רבי ס'בלייבט פארט נישט מובן, אמת טאקע אז בכדי צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים דארף מען האבן די תורה למטה, דאס נעמט אבער נישט אראפ די טענת המלאכים מצד דינא דבר מצרא. פארוואס? ווייל סוף סוף זענען זיי בר מצרא און זיי ווילן מאכן א דירה על כל פנים בעליונים. מ'האט דאך געזאגט פריער אז מ'קען אויפהייבן די עליונים דארף מען אויך אויפהייבן זיי זענען נאר א ירידה מאור פניו יתברך, ווילן די מלאכים די תורה אז זאל מען קענען אויפהייבן די עליונים אויך. זאגט דער רבי, מוז מען קומען צו א מסקנא אז ס'קען נישט זיין. ווען קען זיין דער אויפטו פון אויפהייבן און ברענגען עצמות ומהות אין למטה און אין עליונים, דאס איז דווקא דורך תורה ווען ס'קומט אראפ למטה און ס'איז דא די אלע העלמות והסתרים און ס'איז מלא קליפות מיט די יצר הרע מיט מיט קנאה מיט די אלע זאכן, דארטן דווקא קען מען עס מאכן און דארטן הייבט מען אויף אויכעט די מלאכים. זיי קענען דאס נישט טון. מוז מען זאגן אז דער ענין פון דירה לו יתברך וואס ווערט המשכת העצמות קען מען בכלל נישט אויפטון אפילו נישט אפילו נישט בעליונים דורך עבודת המלאכים. די מלאכים קענען נישט טון אפילו אויפהייבן נאר די עולמות עליונים, זיי קענען דאס אויך נישט טון. ווי ווערט דאס אויפגעהויבן? דווקא דורך עבודת התחתונים ווערט עצמותו יתברך נמשך אין סדר השתלשלות אין למטה מטה און אין די עולמות עליונים אויכעט. פארוואס איז דאס טאקע אזוי? ווייל דער רבי זאגט מ'מוז אזוי זאגן, וואס איז דער טעם? זאגט דער רבי דער ביאור וטעם הדבר, דער כח העצמות וואס אין תורה ווערט נתגלה און קומט ארויס בפועל אין דער עבודה פון א נשמה ווי זי געפינט זיך אין די מצרים וגבולים פון עולם הזה, דער כח העצמות וואס ליגט אין תורה, און ס'ווערט נתגלה דורך דעם וואס ס'קומט אראפ בפועל אין די עבודה פון אידן דא למטה אין עולם הזה, און דער רבי לייגט צו אין די הארה וואס דער עצם התורה איז דאך מיוחד מיטן אייבערשטן, און ס'ווערט ס'ווערט ווי ווערט ארויסגעגעבן דער ענין פון די תורה דווקא דורך דעם, וואס דאס איז א תבלין ווי די גמרא זאגט דאס איז א תבלין ליצר הרע, דארטן זעט מען ארויס דווקא אין עולם הזה וואס איז דער ענין פון. פון פון לשון עולם פון עלם, דארטן הערט זיך אויס דווקא ווען א איד טוט מיט די תורה, יעמאלט ברענגט עס ארויס דעם ענין פון ווי די עצמות פונעם אייבערשטן, די נשמה קומט אראפ אין אן עולם מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד השם ממש, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא דארטן אז, איך מיין לשון פון רמב"ם, אז די וועלט איז א מלא קליפות וסטרא אחרא? און נישט נאר זיי, נישט נאר זיי זענען, זיי גלייבן נישט אין אייבערשטן אדער זיי זאגן אלע אנדערע זאכן, זיי זענען נגד השם ממש. און אין דעם נידעריגן עולם איז זי לוחם מיטן יצר הרע, די נשמה איז אראפגעקומען און דורך תורה איז זי לוחם אין דעם יצר הרע, ברעכט דורך אלע העלמות והסתרים, דווקא דורך דעם קען מען דורכברעכן אלע העלמות והסתרים, און איז זיי מהפך מחשוכא לנהורא, א איד ווען ער לערנט תורה און ער טוט מצוות איז ער מהפך פון די טונקלקייט, פון די טונקלקייט אליין ווערט ליכטיג. אט דאס, די אתכפיא און אתהפכא פון קליפות, וואס זיי זענען נגד השם ממש, מען ברענגט זיי צו א ענין של קדושה, איז אן ענין של התחדשות, א דבר וואס ווערט א נייע זאך, וואס איז די נייע זאך? מען מאכט פון דעם יש וישות מאכט מען אין, מען מאכט פון דעם יש מאכט מען אין, מען מאכט בטל די אלע זאכן פון די העלמות והסתרים און די אלע זאכן קליפות און סטרא אחרא שהן נגד השם ממש מאכט מען זיי אין, און דער כח ההתחדשות, ווי האט א איד דעם כח אז ער זאל מאכן דעם התחדשות און מאכן בטל דעם יש און אים מאכן אין? איז בעצמותו יתברך. דער כח אויף התחדשות איז נאר אין דעם אייבערשטן וואס הוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא לחדש יש מאין, דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש אין ספר התניא אז נאר דער אייבישטער ער בכוחו ויכולתו קען באשאפן יש מאין, געמאכט א וועלט און געמאכט אלץ וואס איז געווען פריערט גארנישט, און יעצט וואס גיט ער דעם כח? ער גיט דעם כח צו א אידן צו מאכן מיש אין. דער אייבערשטער איז דער איינציגער וואס קען מאכן יש מאין, און פון צווייטן זייט גיט ער דעם כח א אידן אז ער זאל קענען מאכן מיש אין. און אויך די מעלה פון כח ההתחדשות איז מרומז אין תשובת משה, מ'האט ערשט גערעדט אז דער ענין וואס דער אויב תורה דארף קומען דווקא למטה, און זיי קענען נישט האבן קיין טענה די מלאכים מיט דעם ענין פון. מיט דעם ענין פון פון בר מצרא, ווייל דאס איז דאך דער ענין פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, און מיר מאכן די דירה דורך דעם, און ווען ס'קומט צו דירה איז נישט שייך דער ענין פון בר מצרא, און ס'ווערט דערמאנט אין די אין די אין די גמרא פון משה רבינו'ס טענה זעט מען דאס אויכעט, און דער רבי זאגט נאך א זאך אפילו דעם כח ההתחדשות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן א אידן א כח אז דורך תורה האט ער דעם כח ההתחדשות אז ער קען מאכן פון יש קען ער מאכן אין, איז אויכעט מרומז אין תשובת משה. וואס משה האט זיי געזאגט אין דער טענה, שטייט דארט דער רבי זאגט כבד את אביך ואת אמך, האט ער זיי געפרעגט, אב ואם יש לכם? וואס איז די שייכות פון דעם צו דעם ענין פון התחדשות? זאגט דער רבי זייער געשמאק, ס'איז ידוע, עס ברענגט זיך אראפ דער רבי רש"ב האט געזאגט אסאך מאמרים אין די צייט פון די חתונה פון זיין איינציגן זון דער פריערדיגער רבי, ס'איז געווען אין תרנ"ז, ער איז געווען אלט זיבעצן יאר, האט דער רבי געזאגט א המשך, ס'ווערט אנגערופן, ס'איז א גאנצער קונטרס מיט אסאך מאמרים, ס'ווערט המשך שמח תשמח. און ס'איז געדרוקט אין ספר המאמרים תרנ"ז, זאגט דארטן דער רבי רש"ב אז דער ענין פון הולדה איז א מעין פון דער התחדשות מאין ליש, אין היינטיגע וועלט איז יעדע זאך איז יש מיש, ס'דא א ס'דא א ביים מאכט מען פון דעם נאך א ביים, יעדע זאך וואס מ'מאכט איז דאס יש מיש, וואו קען מען זען א דוגמא אויף יש מאין? זאגט דער רבי רשב אז דאס זעט מען נאר אין דעם ענין פון הולדה, ער רעדט דאך מאמרים פון חתונה וואס מ'האט חתונה צו האבן קינדער, האט ער געזאגט דארטן אז דער ענין פון הולדה איז א מעין פון דער התחדשות מאין ליש, חתונה און מ'האט קינדער, דער ענין פון האבן א קינד איז אן ענין פון מאין ליש, וואס דערפאר איז דאס נאר בכח האין סוף. און דער כח איז נישטא ביי מלאכים, דאס וואס משה רבינו האט זיי געענטפערט אין דעם אב ואם יש לכם,, מיר האבן אב ואם, אז מיר האבן אב ואם האבן מיר דעם כח צו מאכן, מיר זעען דא דעם אין ליש, די זעלבע זאך גיט דער אייבערשטער דעם כח אז מיר זאלן קענען מאכן פון דעם יש, מאכן אין, צו מבטל זיין די העלמות מיט די הסתרים מיט די אלע זאכן וואס זיי זענען קליפות וסטרא אחרא און נגד השם ממש, און דאס האט משה רבינו געטענה'ט אז אט דער כח ההתחדשות איז דא ביי נשמות למטה, וואס דורך זייער עבודה אין עולם הזה זענען זיי מולידים, זיי מאכן געבארן, אזוי ווי מ'מאכט געבארן בגשמיות, זענען זיי מוליד, וואס וואס זענען זיי מוליד? מ'נעמט דברים תחתונים און מ'מאכט פון זיי, ועל ידי זה פון גאנץ סדר ההשתלשלות, מ'נעמט א דבר תחתון, מ'נעמט א א פעל פון א בהמה, מ'מאכט פון דעם די הייליגסטע זאך, א ספר תורה, מ'מאכט פון דעם תפילין, מ'נעמט א לולב מיט א אתרוג און מ'בייט איבער די וועלט, מ'מאכט פון זיי, און אויכעט פון גאנצן סדר ההשתלשלות, ווי געזאגט פריער, די תורה הייבט אויף איז מבטל די קליפות און סטרא אחרא און ס'הייבט אויף דעם עולם און ס'מאכט מחשוכא לנהורא און ס'הייבט אויף אויכעט די עולמות העליונים פון איז דורך דעם ווערט פון גאנץ סדר ההשתלשלות א דירה לו א דירה לעצמותו ומהותו יתברך דורך דעם מאכט מען א דירה פאר דעם אייבערשטן און למעלה קען מען עס גארנישט מאכן דאס האט דער רבי געזאגט אין יום ב' דחג השבועות תשי"ח.